איז געווען אין רוסלאנד אין די צייט וואס איז געווען לעצטנס וואס איז געווען זייער שווערע יארן ס'איז געווען הונגער יארן מען האט נישט געהאט וואס צו עסן און מענטשן זענען רחמנא לצלן נפטר געווארן פון פשוט נישט האבן וואס צו עסן מלחמה צייט איז געווען א איד וואס איז געווען זייער נישט געזונט. און ער האט טאקע נישט געהאט וואס צו עסן איז ער טאקע פון דעם אוועק, ער איז אויסגעגאנגען, אבער די טאג וואס ער איז נפטר געווארן דאס איז געווען י"ט כסלו, און אין שול האט מען פארבראכט, און דער איד האט פשוט געווען נישט געזונט, אבער ער האט שוין געיאגט די לעצטע טעג, די לעצטע פאר שעה פון זיין לעבן, האט ער געבעטן מען זאל אים פירן מיט די בעט אין שול וואו מען פארברענגט, חסידים פארברענגען לכבוד י"ט כסלו, וויל ער זיין ביי דעם פארברענגען. כך הוה, מען האט אים גענומען מיטן בעט, מיט די קראנקע בעט, און מען האט אים אריינגעפירט ביים פארברענגען, און ער איז טאקע דארט נפטר געווארן. בשעת די די איד וואס האט דאס דערציילט איז ארויס פון רוסלאנד, איז ער אריין אויף יחידות צום רעבן, האט ער אים דערציילט אט די מעשה, האט דער רבי אים געזאגט, דאס איז געווען אפאר טעג פאר י"ט כסלו, האט אים דער רבי געזאגט ביי דעם פארברענגען די יאר י"ט כסלו ווי חסידים פארברענגען, איז זאל ער אנפאנגען דעם פארברענגען מיט די מעשה. וואס איז די מעשה? וואס איז די תוכן פון די מעשה? אז ביי חסידים איז געווען דער פארברענגען פון י"ט כסלו אזוי טייער, א איד איידער ער ווערט נפטר מן העולם, וואס האט ער אינזינען? זיצן מיט חסידים י"ט כסלו ביים פארברענגען י"ט כסלו, א חסידישע פארברענגען בכלל איז דאס איז דאך דער אנפאנג פון א חסיד איז ווי די לשון הידוע אין די שיחות איז א פארברענגען וואס אידן זיצן צוזאמען מען קלייבט זיך איצטער צוזאמען מען פארברענגט צוזאמען לכבוד פון דעם טאג פון י"ט כסלו דאס איז דער התחלה פון די די יומא דקא גרים, דער טאג פון י"ט כסלו, און איז דאס וואס מען זיצט אלע צוזאמען באחדות, לחיים! לחיים! מכתב, דער בריוו וואס דער רבי רש"ב האט געשריבן לכבוד די חגיגה פון י"ט כסלו, תרס ב פאנגט ער אן דעם בריוו א חג, אזוי פאנגט ער אן דעם בריוו א חג, דער ווארט חג מיינט א יום טוב, א יום טוב איז וואס מען טייטשט, ער האט נישט אפגעטייטשט, שפעטער זאגט ער פרטים, אבער פריער זאגט ער א חג. ער הייבט אן, אור וחיות נפשינו ניתן לנו, אור, עניינים פון אור מיינט א ענין וואס איז מ'קען עס נישט אפטייטשן מיט ווערטער, חיות איז שוין מער בפנימיות, אבער אור איז מקיף, אור איז בלי גבול. כ'קען אייך נאר דערציילן א ענין וואס איך האב ווען איך בין נאך געווען א בחור, איז געווען. א קליינע זאך וואס ביי מיר איז דאס אפשר חשוב, ביי אייך איז דאס גארנישט, אבער איך קען דאך נאר דערציילן מיינע איבערלעבונגען. ס'איז געווען י ט כסלו תשכ ג אדער כ ד, איינער פון די יארן, איז דער רבי פלעגט דאווענען מעריב, איז געווען, מעריב איז געווען א פערטל צו זיבן, זמן הרגיל, און בכלל פלעגט דער רבי יעדע נאכט דאווענען מעריב א פערטל צו זיבן, און יעמאלט נאך מעריב זיבן אזייגער בערך פינף נאך זיבן איז דער רבי אריין אין צימער פאר אפאר מינוט און ער איז געגאנגען אהיים, און ער האט פארבראכט אין שטוב בערך אין א שעה אכט אזייגער, מער ווייניגער אכט אזייגער איז שוין דער רבי געווען צוריק אין סעווען סעווענטי, דאס איז געווען דער סדר הרגיל. איז יענע יאר י ט כסלו איז געווען אזוי איז נאך נאכן מעריב האט די רבי האט מען געזונגען אני אבטח בך און די רבי האט שטארק מעודד געווען מיט די האנט און די רבי און מען האט געטאנצט מען האט געטאנצט אין לעבן גן עדן התחתון מען האט געטאנצט אלע בחורים אינגעלייט. און בשעת דער רבי איז געגאנגען אהיים האט ער געמאכט ארויס פון צימער און געגאנגען אהיים צו די קאר האט ער ווייטער געמאכט מיטן האנט מען זאל ווייטער זינגען ואני אבטח בך און דערנאך איז זענען געווען א קבוצה דרייסיג פערציג בחורים א גרויסע קבוצה פון בחורים אנשטאט גיין עסן סעודת הערב איז געווען אזא גרויסע התרגשות פון דעם ניגון ווי דער רבי האט שטארק מעודד געווען זענען מיר געשטאנען און געטאנצט אזוי בערך א שעה צייט ביז דער רבי איז געקומען צוריק, אכט אזייגער, איך געדענק אז ס'איז קיינעם נישט איינגעפאלן גיין, ס'איז געווען אזוי גוט די טאנצן אז מ'האט דאך נישט געגעסן א גאנצן טאג, אבער קיינעם נישט איינגעפאלן גיין, מ'איז געווען, דער רבי האט אונז אויפגעהויבן אין א העכערע דרגה.

ווי דער רבי איז מסביר איז נישט שבת יום טוב חג החגים א חג, וואס איז דער חילוק שבת אדער יום טוב, שבת איז דאך העכער ווי יום טוב, נאר וואס דען שבת איז קודש, שבת איז חכמה, חכמה איז העכער פאר וועלט, מצד חכמה איז דא נאר הוא לבדו הוא ואין זולתו, ווי דער אלטער רבי זאגט אין די באוואוסטע הגהה אין פרק לה אין תניא, וואס הערט זיך אין חכמה נאר ער אליין הוא לבדו הוא ואין זולתו. בינה דא פאנגט זיך שוין אן השגה, און ווי די לשון אין חסידות איז כל השגה היא בריחוק מן העצם, אז מען פארשטייט איז דאך שוין דא דער וואס פארשטייט, און יעדער איינער פארשטייט אנדערש, איז דאך שוין דא אפילו נישטא קיין אנדערע מציאות נאר דער ענין פון השגה אליין, דא פאנגט זיך שוין אן די נתינת מקום צו א צווייטע זאך. על כל פנים, יום טוב בינה איז יום טוב. פארוואס? וואס איז דער ענין פון יום טוב? יום טוב איז שמחה. וואס איז דער ענין פון שמחה? שמחה איז דער פירוש אז א מענטש איז בשמחה גייט ער ארויס פון זיינע גדרים און פון זיינע אלע הגבלות, פון שמחה פורץ גדר, יום טוב איז ענינו אז מען דארף משמח זיין דעם גוף בבשר שלמים, ס'איז דא א ענין פון לכם, מ'איז ממשיך די אלע דרגות וואס דער רבי האט אמאל גערעדט אין שמחה אלא בבשר אין ליקוטי תורה איז ער מסביר בשר, בשר שלמי שמחה, א גאנצער ענין אין דעם אז דער ס'דארף זיין טאקע בשר אבער בשר פון קדשים און דער בשר פון דעם איז די שמחה פון דעם גוף, דער גוף איז שמח פון דעם בשר, הייסט דאס אז די עניינים קומען אראפ אין וועלט. וואס דאס איז דער עיקר הענין פון התגלות החסידות איז וואס דער אלטער רבי האט אויפגעטון אז זייענדיג אין א מקום נמוך, זייענדיג אין עולם השכל, זייענדיג אין וועלט וואס די וועלט האט זיך אירע גדרים, און זייענדיג פארבונדן מיטן אייבערשטן, ס'איז נישט דער ווארט איז אז דער אלטער רבי האט סתם מסביר געווען ענינים פון אלוקות בשכל, דער ווארט איז, ער האט מחבר געווען אלוקות מיט שכל, אז בשעת אז מען האלט ביי דעם שכל פון חסידות, טרעט מען גארנישט אראפ, מען ווערט נישט ווייטער פון דעם ענין, אלוקות וואס ווערט נתחבר בשכל, איז דאס דער ענין פון יום טוב, און דאס איז חג החגים, איז דאס די נקודה המרכזית פון אלע יום טובים, און ממילא אז מען פארברענגט איצטער י"ט כסלו, איז א, דער ראשית דבר פון א פארברענגען איז, אז מען מאכט א החלטה אז מען וויל ווערן אנדערש, דאס איז די ערשטע זאך מען זיצט ביים פארברענגען, ווי אז איינער זיצט לעבן אביסל משקה און ער מאכט א החלטה אז ער וועט נישט ווערן שיכור, קען ער נעמען א גאנצע חבית, אויסטרינקען א גאנצע פאס און ער וועט שיכור נישט ווערן. מאכט ער א החלטה אז איצטער וויל ער נעמען משקה ווייל ער וויל ווערן שיכור, איז אפילו איין קעלישיק איז ער שוין האלב שיכור. ווענדט זיך ווי די החלטה וואס מען וויל פריער בשעת מען זעצט זיך אוועק זעצט זיך אוועק ביי חסידישע פארברענגען י"ט כסלו חג החגים און יעמאלט איז נישט נוגע וואס מען רעדט מען הערט א ווארט נעמט מען עס צו פארוואס מען וויל ווערן אנדערש אויב מען זעצט זיך אוועק מיט אזא אופן מען וויל ווערן אנדערש דאס איז דער יסוד פון יעדע חסידישע פארברענגען נו לחיים לחיים.

לחיים לחיים! געדענק י"ט כסלו תשכ"ג, י"ט כסלו האט זיך אנגעפאנגען די פארברענגען, האט דער רבי דערציילט אז בשעת מען האט דערציילט אין אז ס'איז נתגלה געווארן ביי חסידים אז די אלטע רבי איז פריי, איז די חסידים געוועזן די וואס די פאר חסידים וואס זענען געווען אין פעטערבורג יעמאלט פעטערבורג איז די געווען די עיר הבירה פון יעמאלט פון רוסלאנד און אידן האבן נישט געהאט דעם רשות צו זיצן צו זיין דארטן נאר געציילטע אידן וואס האבן געהאט רשות ר' מרדכי לעפלער די אלטע רעבעס א חסיד האט געהאט רשות אבער אזוי איז ער מ'האט נישט געלאזט, ס'איז געווען תחום המושב, אלע ווייסן אז ס'איז געווען אין רוסלאנד יענע צייטן וואס ערטער וואו אידן האבן געמעגט זיצן און אנדערע ערטער האט מען זיך נישט געטארט לעבן דארטן, איז געווען די איז אין לענינגראד, אין פעטערבורג, אין פעטערבורג איז געווען א שטאט וואס אידן האבן גארנישט געטארט זיין. נאר וואס דען, בשעת ס'איז געווען א איד וואס איז דארט געווען און געהאט רשות, פלעגט ער ארייננעמען אפאר אידן אונטער זיין רשות, אז זיי זענען זיינע משרתים און זיי דארפן, זיי דארף זיי האבן. על כל פנים, אין די גאסן איז געווען טרייף, אידן זאלן זיך דרייען אין די גאס, און יעדער איד האט זיך באהאלטן, טאמער מ'עט אים כאפן, מ'עט אים פרעגן, וואס טוסטו דא, ווי באלאנגסטו אין דעם שטאט? אבער בשעת מ'האט דערציילט, ס'איז נתגלה געווארן אז מ'האט באפרייט דעם אלטן רעבן, איז האט די רבי דערציילט איז געווען די לשון פון רעבן איז געווען התגוללו בחוצות פעטערבורג מען האט זיך געדרייט מען האט זיך געקולעט אין די גאסן און כאטש וואס איז געווען א פחד גדול בכלל אידן זיך דרייען אין די גאסן און מצד די גודל השמחה וואס איז יעמאלט געווען איז כאטש וואס די ממשלה זאגט דער האט די רבי יא אזוי האט די רבי אנגעפאנגען דעם פארברענגען אז כאטש וואס איז די מלוכה יעמאלט געווען בשלימות און ס'איז נישט בטל געווארן. אבער בשעת ס'קומט צו א ענין וואס א איד, שמחה של מצוה, איז קען מען ארויסגיין פון אלע הגבלות און נישט רעכענען זיך מיט כל עניני עולם, דאס איז געווען דער, אזוי האט דער רבי אנגעפאנגען יעמאלט דער פארברענגען די שמחה גדולה ווי חסידים האבן זיך געקולעט אין גאס ברחובות פעטערבורג, ס'דא בשעת מ'איז אין א מצב. וואס מען איז נישט אין פעטערבורג, מען איז אין א מצב, אבער יעדער איינער ביי זיך איז דאך אויכעט דא אזא זאך אז ס'איז דאך דא, מען איז יעדער איינער פון אונז אז מען זאגט איז אין גלות, וואס איז אין גלות? ס'איז דא גלות בגשמיות, און יעדער איין פון אונז איז אין גלות אין רוחניות, נפש הבהמית איז מושל ושולט, איז אז ס'קומט אזא טאג פון י"ט כסלו איז האט מען דעם אפשריות אז מען זאל ארויסגיין פונעם גלות. אז יעדער איינער קען ארויסגיין פון זיין גלות הפרטי אין וואס ער איז און שטיין א מצב פון חג החגים פון שמחה וואס מען האט באפרייט דעם אלטן רעבן, דאס איז די פשט פדה בשלום נפשינו, פדה בשלום נפשי, נפשי, מען דארף פילן אז ס'איז א אייגענע גאולה, א זמן. וואס יעדער איינער האט זיך זיינע עניינים וואס אים שווער ארויסצוקריכן, ער וויל ארויסקריכן און ער קען נישט, עס איז זייער שווער, אדרבה יעדער איינער האט זיך זיינע עניינים, אבער אזא זמן פון יו ט כסלו דארף מען זיך אויפהייבן העכער, שמחה פורץ גדר און מען דארף טראכטן לכתחילה אריבער אז ס'איז א זמן וואס איז גילוי פון א, ווי די רבי פלעגט זאגן אז יעדער יו ט כסלו לייכט א אור חדש שלא היה לעולמים א העכערער אור, און במילא וואס טוט אויף די העכערער אור אז ס'איז אז ס'גייט אראפ נאך א עלעוועסטאר אויף חסידות, א בחור פילט אסאך מאל, ער זאגט, איך בחורים פרעגן מיר. וואס א שייכות האב איך צו חסידות? ווי וואס איז מיר נוגע דער דער דער פארשטיין עניינים וואס נאר מען פארשטייט די מציאות הדברים, די מלאכים און על דרך זה אזעלכע עניינים. אבער דער אמת איז אז דער אור החסידות איז קען אויפטון ביי אלעמען. אור וחיות נפשינו ניתן לנו איז די פירוש הדבר א נפש איז מחיה א גוף, איז דען דא עפעס א ערך פון גוף צום נפש? און מען וועט קוקן פון א גוף איז א בשר ודם, ס'איז א פארשמעקטע נבילה, און אף על פי כן בשעת די נפש קומט אריין אין גוף איז הייבט אן די גוף, די גוף איז בטל צום נפש און די גוף פארלירט זיין אייגענע מהות און וואס ווערט ער אזוי ווי דער נפש, איז אז מען זאגט אור החסידות איז אור און חיות, וואס איז חיות? חיות איז די פשט אז מען רעכענט זיך נישט מיט אונזערע גדרים בכלל, וואס דארף מען טראכטן וועגן אונזער מציאות, בשעת אז מיר האבן אזא טייערע זאך, א יקר מכל יקר, דער אור החסידות, וואס קען אין אונז אויפטון אז מיר זאלן ווערן נשתנה לפי אופן החסידות, נישט לפי אופן, דאס איז איינע פון די חילוקים מוסר און חסידות. מוסר גיט צו פארשטיין א מענטשן אז אזוי דארף מען טון, אזוי דארף מען נישט טון, און דאס איז בעסער פאר דיר, דאס איז ערגער פאר דיר, ס'איז מתלבש אין דיין וועלט. חסידות הייבט אויף א מענטש אין א אנדער וועלט, א נפש קומט אריין אין א גוף, איז דער גוף א אנדער גוף, ס'איז א גוף פון א פון א פון א מענטש, נישט פלייש און ס'איז נישט א פוס און נישט א האנט, ס'איז א מענטש. איז אז מיר לערנען חסידות, אז מיר לערנען יעדן טאג אפאר שעה חסידות, הייבן מיר זיך אויף אין א העכערע דרגה, איז אבער. איז דא א זמן וואס א מענטש באשליסט אז ער וויל טאקע ווערן אזוי, דאס איז דער בעסטע זמן, טאקע מען זיצט ביי א חסידישן פארברענגען יו ט כסלו, אז מען זאל נישט טראכטן יעדער איינער פון אונזערע אייגענע פראבלעמען, נאר זיך אויפהייבן צו דעם אור החסידות וואס לייכט, און אז מיר וועלן זיך אויפהייבן איז דער אור החסידות האט בכח צו אלעמען, ס'איז א רפואה פאר אלעמען, א חיות קומט אריין אין גוף, הייבט אן דער גוף לעבן. אזוי אויכעט קענען מיר לעבן, אז מ'טוט אין אים טראכטן, וואס איז מיר נוגע צו איך פארשטיי ספירות דאצילות, וואס האט צו טון צו מיר, ס'האט נישט צו טון. דער אור החסידות דאס איז ווי אז דאס איז אור אלוקי וואס איז מתלבש בשכל, און עס קען אויפהויבן א מענטשן אין א אנדער וועלט, מען דארף זיך נאר אין דעם אריינווארפן, לחיים לחיים.

ווי קומט עס אין א מענטש? ס'איז דא א מענטש האט א נפש, א נשמה, א עצם הנפש. און א מענטש האט כוחות, צען כוחות. ווי פארט זיך צוזאמען אט די צוויי זאכן? עצם הנפש איז א זאך וואס איז פשוט בתכלית. כעין ווי דער אלטער רבי ברענגט אין ביהמ ד פון אוזאשביז. בשעת דער מחלוקת פון מהרל מיטן רמב ם, אז דער רמב ם איז מסביר אז דער אייבישטער איז הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, טענה'ט דער מהרל, ניין, ווי זאגסטו אזא זאך, דו לייגסט דאך אוועק א גדר אויף דעם אייבירשטן. וכי תימא, זאגט דער מהרל, אם כן מהו יתברך, וואס איז דער אייבישטער? גשם, מ'קען חס ושלום זאגן אויף אים, א גשמי. און זאגט שכל איז ער אויכעט נישט איז וואס איז ער? זאגט מהרל וכי נפש האדם א נפש ווייסטו יא וואס דאס איז? בשעת דער מהרל וויל מסביר זיין וואס דער אייבישטער איז די פשיטות פון דעם אייבישטן גיט ער א משל פון נפש האדם פארשטייט מען דאך אז ס'איז נישט מער ווי א משל, אבער בשעת מ'גיבט א משל דארף עס דאך עטוואס האבן א קשר, ס'הייסט אז די נשמה. און וואס איז דאס? זאגט דער אלטער רבי דארטן, א נשמה איז חלק אלוקה ממעל ממש, פשוט, עצם פשוט. שטעלט זיך די שאלה, אויב עצם הנשמה איז פשוט, פון אלע גדרים און אלע ציורים, איז ווי איז דארטן אריינגעשטעלט צען כוחות, תרי"ג כוחות?

אז דער נפש איז נישט מוגדר אין קיין גדר נישט אויף אזוי ווי אפילו איז די פשיטות הנפש ער קען זיך אריינשטעלן אין צען כוחות דאס ברענגט ארויס די פשיטות הנפש אדער א הגדרה פון דעם מענטש וואס ער קען שטיין אין כוחות אז נישט ווי באלאנגט כוחות צום נפש ווי קומען כוחות וואס איז ציור אין א נפש וואס איז פשוט ווי איז דאס א מחותן צוויי באזונדערע הופכים אבער אז מ'איז מסביר אויף וואס קוק ווי אזוי זענען די כוחות אין נפש ארויסברענגען די פשיטות הנפש, אז דער נפש איז נישט מוגדר דווקא אין שטיין אין פשיטות, דאס איז די פשט פשוט בתכלית הפשיטות, ער קען זיך אויסטון פון פשיטות און אנטון זיך אין ציור, אז נישט וואס איז די פשט פשוט בתכלית הפשיטות, פשוט נאר וואס דען פשיטות איז אויכעט נישט מספיק אויף אים, א נשמה איז אזא סארט פשיטות מעין פונעם אייבערשטן, נעשה אדם בצלמינו,

אדער מען קען זעהן ווי דאס איז מצד אמיתית הענינים. וואס איז דאס נוגע לענינינו י"ט כסלו די גאנצע פשט? בשעת מען זאגט דער אלטער רבי האט מסביר געווען חסידות בשכל, אז מען זאגט אז מען פארשטייט א ענין אין חסידות, איז דא אין די מאמרים וואס מען לערנט אז ס'איז דא השגת החיוב, השגת השלילה, אז מיט מיט מיט מיט מיט אור הממלא קען מען פארשטיין בהשגת החיוב מיט משלים פון מבשרי אחזה אלוקה, און אור הסובב קען מען נעמען נאר דאס איז אבער אן חסידות. דער אויפטו ווי דער רבי נשמתו עדן זאגט, גלייבט מיר האט ער געזאגט תרס"ג די שיחה, אז איך זיץ ביי מיר פארשלאסן אין חדר און איך לערן ליקוטי תורה, האב האב איך א השגה אין אין סוף עצמות אין סוף אויף אויף דעם איז דאך דא א א רבי פאר דעם דארף מען מיר האבן אזוי האט ער געזאגט אז אז אפילו די ענינים פון אין סוף דאס דארף דאך חסידות סתם דאס וואס שטייט אין די מאמרים אז מען לערנט די מאמרים פון לך לך ס"ו אדער מען לערנט די מאמרים פון מרגלא בפומיה פון תרפ"ט אז מען איז מסביר די ענינים דאס איז אזוי סתם אזוי אז אור הממלא קען השגת החיוב. די אלטערע חסידות האט אויפגעטון אז די עניינים וואס העכער ווי השגה קומען אין השגה. דער שכל פון חסידות איז א שכל וואס איז מיוסד אויף אלוקות, אלוקות איז פשיטות. אט אזוי ווי די נפש מיט די כוחות, איז די כוחות נישט עפעס אנדערש פון די פשיטות הנפש. דאס ברענגט ארויס די פשיטות הנפש אויף אזוי שטארק ער קען שטיין אין שכל און אין מידות. על דרך זה, בחורים ווייסן נישט, מען זעצט זיך אוועק לערנען א מאמר, מען לערנט נאך א ביאור, מען לערנט א ענין אין תוספות, מען לערנט א גמרא, מען לערנט א מאמר חסידות, פרעגן בחורים, וואס האב איך פון דעם אז איך לערן דעם מאמר, סייווי פארשטיי איך נישט ביז אין סוף דעם ענד פון דעם מאמר, מען דארף דאך האבן אן אנדער דרך ארץ, מען זעצט זיך אוועק לערנען חסידות, דארף מען דאך וויסן וועגן וואס האנדלט זיך דא, דא האנדלט זיך פון א ענין וואס דער אלטער רבי האט אראפגעטראגן, אט דעם ענין פון אלוקות וואס איז העכער פון כל הגדרים וואס אפילו למעלה שטייט, נישט נאר דא למטה, לית מחשבה תפיסא ביה כלל, לית מחשבה תפיסא ביה כלל מיינט נישט דווקא דער כח השכל פון א מענטש, כח, אפילו ראי' דחכמה, עולמות עליונים, מחשבה הקדומה דא"ק קען נישט פארשטיין, זאגן מיר אז שכל אין חסידות איז א אנדער שכל, פארוואס? ווייל דאס איז מיוסד אויף דעם וואס דער אלטער רבי האט אויפגעטון א נעמען עניינים פון אלוקות ממש, פון אין עוד מלבדו, פון אמיתית פון אין סוף, און דאס זאל מען נעמען בשעת מען לערנט א מאמר האט מען דאס אין השגה פנימית, איז דאס איז דאס איז דאס נישט די שאלה צו וואס האב איך פון דעם מיין נפש הבהמית וואס האב איך איצטער, איך לערן א מאמר זיך און פרעגט נעכטן א בחור, א אימיצער פרעגט מיר א שאלה, וואס דארף איך לערנען חסידות? זאגט מיר יענער, און טאקע אפשר דארף מען מוסר? אז מען פארשטייט נישט די התחלת הענינים וועגן וואס מיר זיצן דא אין תומכי תמימים, מיר האבן א זכות גדולה ונפלאה יעדן טאג לערנען אפאר שעה חסידות, וואס איז די מהות פון די ענין החסידות? אוודאי, חסידות כולל אין זיך מוסר און חקירה, און חסידות גיט צו פארשטיין ווי אזוי מען האט מלחמה מיט נפש הבהמית, און חסידות גיט צו פארשטיין וואס איז די מהות פון א מצוה, און וואס איז די מהות פון כוונת המצוות, און וואס דארף מען האבן אהבה ויראה, און דארף מען האבן קבלת עול, אלץ מוסבר בשכל, אבער דאס איז נישט די מהות, דאס איז אויכעט, און יא, דאס קומט אראפ אין די עניינים, אבער וואס איז דער אמת'ער, מען דארף האבן דעם התחלה, דעם אלף בית, דעם דרך ארץ, בשעת מען א איד זעצט זיך אוועק לערנען א מאמר חסידות, איז וואס קען זיין א העכערע זאך אין וועלט, א טייערערע זאך, אבער וואס דארף ער לערנען חסידות, וואס האט ער פון חסידות, איז אז מען וועט פרעגן א מענטש און מען וועט דיר געבן אבנים טובות און מרגליות, און דו העסט ענטפערן, וואס דארף איך אבנים טובות, איך וויל האבן א שטיקל קעיק, איך וויל האבן א שטיקל, אביסל סאדא, גיסטו מיר דארטן דיימענדס, ברילאנטן גיסטו מיר דארטן אוצרות יקרים, איך האב נישט קיין השגה און איך פארשטיי עס נישט, ממש בדומה לזה איז די שאלה וואס בחורים פרעגן, וואס האב איך פון דעם איך לערן א מאמר חסידות? אויב דו האסט פון דעם, א מאמר חסידות האט די העכסטע עניינים פון אלוקות וואס עולמות עליונים האבן נישט קיין השגה, און דער אלטער רבי האט אויפגעטאן אז מען לערנט א מאמר חסידות האט מען דאס אין קאפ, מען לערנט עס אריין אין זיך און מען ווערט פאראיינציגט דערמיט,

מען דארף דער צוגאנג צו חסידות דארף זיין א אנדער צוגאנג, אז מען זאגט אז תומכי תמימים האט אויפגעטון אז א בחור אין תומכי תמימים דארף זיין הנחת עצמותו, איז דאס נישט נאר א ענין איידער ער גייט אריין אין ישיבה, לייגט ער אוועק אלע זיינע פריערדיגע השקפות אינדרויסן און ער קומט אריין אין ישיבה אין א וועג וואס דא איז ער געבארן געווארן. ס'איז מער פון דעם, יעדער מאמר וואס מ'זעצט זיך אוועק לערנען אט אזוי דארף זיין הנחת עצמותו, וואס איז הנחת עצמותו איך בין א למדן, איך קען לערנען, איך קען דעם מאמר, יענעם מאמר, ער האט א גאנצע ציור, אט אזוי ווי א סוחר, א ביזנעסמאן, איז נישט נאר בכללות א סוחר, יעדער עסק פרטי וואס מען וועט אים מסביר זיין אז דא קען ער פארדינען געלט איז ווערט ער א נייער סוחר מחדש, דא איז ער לייגט ער זיך אריין ער איז א סוחר נישט נאר בכללות אז מען וועט אים פרעגן וואס ביסטו וועט ער זיין א סוחר ער איז דאס איז אין יעדער פרט ופרט יעדער ער וויל פארדינען איז דאס אין יעדער נקודה איז ער ווי א ביזנעסמאן טוט. אז מען זאגט א בחור אין תומכי תמימים איז הנחת עצמותו איז דאס נישט נאר א ענין כללי איידער דו גייסט אריין אין ישיבה אדער בכללות בשעת דו זעצט זיך אוועק לערנען א מיימער, מען זעצט זיך אוועק לערנען א מיימער דארפסטו אנדערש דרך ארץ פארן מיימער, ווער איז דער מיימער? דער מיימער איז מיוסד אויף אלטע רבי'ס מיימורים, גאנץ חסידות אלטע רבי'ס מיימורים, און יעדע רבי בדורו איז ממלא מקומו פון אלטן רבין און נאך מיט תוספות, קומט צו מער עומק. און מער בהסברה, און וואס איז דארט די עניינים איז די עניינים פון אלוקות וואס איז לית מחשבה תפיסא ביה כלל, האבן די רביים, די רביים דאס איז יחידה הכללית אזוי ווי משיח, דאס איז הארת המשיח האבן זיי פון בעל שם האט זיך אנגעפאנגען, ס'איז נישט סתם צדיקים גדולים.

איז טראגט מען צו אונז אראפ חסידות באופן כזה איז הנחת עצמותו מיינט אז בשעת מען זעצט זיך אוועק לערנען א מיימער דארף מען זיך אוועק זעצן אזוי ווי א תינוק בן יומו היינט געבארן געווארן נישט איך קען א האלב שס אדער איך קען א פערטל שס איך לערן די גמרא איך בין א חקרן איך בין אזא פילוסוף איך האב א די און די אין גמרא און איך בין אזא למדן אזוי און איך האב דאך געלערנט דעם המשך יענעם המשך מען דארף זיך מצד דעם אין ערוך אזוי ווי רב זירא צם מאה תעניתא צו פון תלמוד בבלי צו תלמוד ירושלמי, פארוואס? ווייל ס'איז באין ערוך צו די פריערדיגע אופן הלימוד, על דרך זה אז מיר ווילן אנהערן דער ענין וואס דער מיימער זאגט אונז, כ'האב אמאל געהערט א פשוטע זאך, חילוק פון א ישיבה'ל מיט א באלעבאס, א באלעבאס האט אויכעט א קביעות עיתים לתורה, ער וועט זיך אוועקלערנען.

דאס איז אין וועלט פון שכל, אז מען רעדט דא איז דאס אסאך טיפער, מען דארף פארשטיין וואס דאס איז, וואס טוט זיך, מען שטייט אויף אינדערפרי, בחורים, יונגע בחורים, מען וועקט זיך אויף אינדערפרי, כאטש וואס ס'וויל זיך שלאפן, און מען שטייט אויף אינדערפרי אויף וואס? אויף צו לערנען אנדערטהאלבן שעה חסידות. וואס איז חסידות? דברי אלוקים חיים. דאס איז נישט סתם שכל וואס מען לערנט, איך וועל פארשלאפן דעם סדר, איך וועל עס מארגן איבערלערנען, וואס הייסט עס מארגן לערנען? אז דו קענסט היינט לערנען, וואס הייסט מארגן לערנען? ס'איז שפעטער לערנען, מען לערנט דברי אלקים חיים, אלקים ווי ער קומט אראפ אין חיים, אין בינה, אין השגה, און און דער וועג ווי אזוי מען זעצט זיך אוועק לערנען דעם מיימער, אזוי ווי א תינוק בן יומו היינט בין איך געבארן, כ'ווייס גארנישט פריערט, און דא איז אזוי באין ערוך יעמאלט איז ווערט מען א כלי. צו דעם ענין, און ס'קען זיך גוט אפלייגן, דער מאמר קען זיך גוט אפלייגן. פארוואס? ווייל מיר אלעמאל דארף מיר דערהערן די התחדשות. איך האב געהערט פון רבי שמואל לוויטין דער משפיע אין סעווען סעווענטי פלעגט ער איבערזאגן פונעם שם פון רשבץ אז ס'איז דא דער געוואלד פון חסידות, ער האט איבערגעזאגט א ווארט פון רשבץ, די געוואלד, וואס איז די געוואלד? אז מ'לערנט א מאמר דארף מען הערן א געוואלד אין די מאמר, זעסט? ער רעדט אזא הסברה אזא הסברה אז מען לערנט בפרט די מאמרים סמך ו' הייבט ער אן רעדן די מעלה פון מצוות מיטאמאל אז ס'קומט צו פרשת לך לך איז דא אפילו סוף פרשת נח איז דא רעותא דליבא און ס'דא קבלת עול ס'דא כוונת המצוות מען דארף די זאך גוט באטראכטן וואס סשטייט אין די מאמרים, מען דארף לעבן מיט דעם, אז מען לערנט די מאמרים דארף מען מיטגיין מיט דעם המשך הענינים, במה דברים אמורים, אז מען זעצט זיך אוועק ביים המשך סמך וואו ווייסט מען אז דא היינט בין איך געבוירן, איך וויל פארשטיין וואס א איד איז, וואס וויל דער אייבישטער פון מיר, און און סווערט נתגלה אין תורת החסידות באופן הבנה והשגה אז דער רצון העצמי פון דעם אייבישטן איז דא אין מצוות. ס, וואס שפעטער וויל דער אייבישטער אז א מענטש זאל נזדכך ווערן, זאל דערנעמען זיין שכל און מידות, דער מענטש זאל זיין א אנדער מענטש, איז דא די ענין פון ביטול, און ס'איז דא דרגות אין ביטול, ס'איז דא אין אהבה דרגות, דאס איז אלץ עניינים וואס דאס איז נישט קיין סתירה צו דעם ווי די רצון העצמי פון דעם אייבישטן איז דא אין מצוות, און דאס דארף מען אלץ ארבעטן אריין לייגן אין קאפ, און אז מ'לערנט איין מאמר דארף מען האבן די המשך פונעם פריערדיגע מאמר, איז אז מ'לעבט אין דעם, מ'גייט אריין אין דעם ענין. פארגעסט מען אלע פראבלעמען, מען קומט אין תומכי תמימים, וואס איז נוגע וואס טוט זיך אין עולם הזה, יעדער איינער האט זיך זיינע מחשבות, וואס דארף איך לערנען חסידות, און איך האב די פראבלעם און יענע פראבלעם און א דריטע פראבלעם, מען לערנט סמך וואו, איז ווי מען איז אין אוויר פון גן עדן, מען געפינט זיך אין אוויר פון א העכערער עולם, באופן כזה עט מען ערשט אנהערן דעם עומק פון די מאמרים, אנישט אז מען איז אלץ מבחוץ. און מען קומט אריין און מען וויל לערנען די מאמר איז דא בין איך פארמאטערט און אז די מאמר פארשטיי איך נישט און וואס איז מיר נוגע איך פארשטיי נישט די עניינים ער רעדט וועגן מלאכים איך פארשטיי וואס וועט עס מיר צוגעבן איך וויל לערנען די עבודה פון מלאכים די עבודה פון שרפים און דער דעם דיין מה די די די רצוא ושוב ומטי ולא מטי ער רעדט עפעס סעסיעס במה דברים אמורים אז מען בלייבט די אייגענע מציאות די אייגענע ישות און מען וויל זען גלייך בשעת מען לערנט די מאמר אויב די מאמר האט מיר משנה געווען האט מיר אוועק געשטעלט איך ווער א צדיק גמור אוודאי אז מען געבט אזא צוגאנג איז א לערנסט א מאמר פון מטי ולא מטי וואס איז א קשר דער מען לערנט חסידות באופן פון תינוק בן יומו דא בין איך געבוירן הנחת עצמות און מיינט נישט בכללות נאר בפרטיות יעדער טאג בפני עצמו מען דארף אויפשטיין אינדערפרי ווען מען לייגט זיך אוועק על הצד

בחורים גייען ארום זאגן וואס איז די עצה אויף ספיקות אין אמונה? ער האט ספיקות טאר ער לערנען ספרי חקירה? אה וואס הייסט אז ער איז א בחור אין תומכי תמימים בשעת ער האט ספיקות אין אמונה איז וואס איז די עצה וועט ער גיין לערנען ספרי חקירה? וואס איז ספרי חקירה? ספרי חקירה איז געבויט אויך דאס איז שכל אנושי ס'איז תורה טאקע מען דארף זאגן א ברכה אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה בשעת מען שטייט אויף אין דער פרי מ'גייט לערנען מורה נבוכים אוואדע און אוואדע ווייל די מורה נבוכים האט די רמב"ם געשריבן אבער דאס איז מלמעלה אזוי אויסגעשטעלט ווי שכל אנושי פארשטייט און למרות איז דאס אויך א תורה, תורה בלי גבול האט זיך דער אייבישטער ער קען אויך ער וויל קען ער מאכן ווי און ס'בלייבט שכל אנושי בגילוי שכל אנושי, בהעלם איז דארט דער גאנצער עצם נישטא וואס צו רעדן, אבער בגילוי איז ער, חסידות האט אויפגעטאן אז אלוקות בגילוי אין שכל, שכל מיט אלוקות בגילוי איז בשעת א בחור גייט ארום ער ווייסט נישט ער האט ספיקות ער איז ספיקות א איד. לערן מער חסידות, וועסט זיך אוועק זעצן לערנען מער חסידות, וועסט לערנען אפאר שעה א טאג חסידות, און טון וואס די רבי וויל התקשרות מיטן רעבן, ויאמינו בהוי' ובמשה עבדו, דאס איז די עצה אויף אים אז די נשמה זאל נתגלה ווערן, יעדער איד האט עס בעצם, וואס האט די בעל שם טוב אויפגעטון? בעל שם טוב האט אויפגעטון אז מען נעמט א קליין קינד און מען וויל אים ער זאל אנפאנגען לערנען אין חדר, דארף מען אים געבן צעצקעס, קענדיס, מען דארף אים זאגן אז דאס לערנען. אבער אז ער וואקסט אונטער ווערט עלטער פארשטייט ער שוין אליין די מעלה פון לערנען, די בעל שם האט מגלה געווען די נשמה פון א איד, דאס איז די גאנצע עבודה פון חסידות, וואס א איד איז, עמך ישראל, א איד איז נישט, די התקשרות פון א איד מיטן אייבערשטן האט קיין גבול נישט, קיין קיין אופן ווי מען קען עס מסביר זיין, און דערפאר זאגט מען די מאמר וואס מען האט געלערנט, די מאמר פון מרגלא בפומיה תש"מ, האט דער רבי מסביר געווען, דא רעדט מען אז ס'איז א מעלה פון א בן און דא רעדט ער א מעלה פון א עבד, ביטול און א מעלה פון אהבה און א רעותא דליבא, נישטא קיין אין איין וועג קענסט נישט נעמען דעם אייבערשטן, דארף נעמען דעם אייבערשטן, איז דער התקשרות פון א איד מיטן אייבערשטן בלי גבול, און דורך לימוד החסידות ווערט עס נתגלה. לחיים חברה לחיים, מען זאל וויסן, די ערשטע זאך מען דארף וויסן, מען דארף האבן דרך ארץ פאר א מאמר חסידות, און מען דארף זיך אוועק לייגן פאר די מאמר, נישט לערנען די מאמר מיט די גאנצע ישות, מיט די גאנצע התפשטות, מיט די גאנצע מציאות, און ביז וואנעט ס'איז רעכט צו זאגן, וואס דארף איך חסידות, איך קען דאך לערנען מוסר, איז א בחור זיצט אפ אין תומכי תמימים, און ביי אים איז דא א סברה לומר אפשר, ס'איז דא בחורים אזעלכע, וואס פאר זיי דארף מען לערנען מוסר, אזוי האט מיר א בחור געזאגט נעכטן.

וויל איך נאר זאגן בנוגע א שאלה מוסר אדער חסידות, איך האב געהערט פון רש"ג אז אמאל איז געווען א חסיד וואס איז געגאנגען צום רבי'ן מהר"ש און האט אים געפרעגט אז מען זאל דרוקן מאמרים פון רבי אייזל האמלער, רבי אייזל האמלער איינער פון די גדולי החסידים פון אלטן רעבן. האט אים דער רבי מהרש געזאגט, ס'איז א חוצפה פון א אינגערמאן, דער געווען דער פארשעלע איז געווען ראפאלאוויטש דער קרעמענטשוגער רב, א חוצפה פון א אינגערמאן אז מען קען לערנען א מאמר פון א רעבן וואס אלוקות איז בגילוי און די שכל איז בהעלם, נעמען לערנען א מאמר פון א חסיד וואס דער שכל איז בגילוי און אלוקות איז בהעלם, וועגן וואס האנדלט זיך דא א מאמר פון א חסיד? און גדולי החסידים פון אלטן רעבן, און אף על פי כן איז וואס איז דער ענין, דארט איז געווען די שכל בגילוי און אלוקות בהעלם, מען רעדט וועגן אנדערע עניינים איז דאך אוואדע און אוואדע.

וואס איז ער זאגט די ענין לית מחשבה תפיסא ביה כלל כי אם נתפס איהו ברעותא דליבא אבער דער מאמר איז דער רבי עטליכע מאל גערעדט אויף שמעון וואלף אויך האט דער רבי גערעדט דעם מאמר און דארט האט ער געבראכט וואס די פריערדיגע רבי זאגט אין דעם מאמר דאס איז געווען די די שבע ברכות פונעם רבינס חתונה אז ס'איז דא אזעלכע אידן וואס זיי פשוטע אידן וואס זאגן תהלים ודמעתם על לחיים און זיי וויינען האט דער רבי געזאגט מען דארף פארשטיין, אבער אפילו אז מען פארשטייט נישט, זעט מען אבער ווי דער רבי האט געוואלט ווי עבודת השם זיין בשמחה, חג החגים י"ט כסלו האט אויפגעטון אז מען זאל קענען זיך אויפהייבן זיין בעבודת השם בשמחה, נאך אלע אופנים ווי א מענטש ווייסט ביי זיך ער קען זיך איז מפלפל זיין אין אופן העבודה, אבער דער רבי האט געוואלט זאל זיין מיט מער חיות מיט מער שמחה, האט דער רבי געזאגט. אז היינטיגע צייטן איז דארף מען טראכטן גוט און זיין גוט און בשמחה גדולה און מיט דעם קען מען מיט דעם דאס איז דער עיקר העבודה מען דארף פארשטיין פשט אין די מאמר אסאך זאכן פארשטייען מיר נישט איז דאס איינע פון דעם מען פארשטייט נישט אבער איין זאך זעט מען אין די מאמר וואס דער רבי איז מגביה די עבודת השם בשמחה וואס איז קאר וואס איז געווען וואס ער זאגט אז היינטיגע צייטן איז מער ווי דורות שקדמונו אז די עיקר עבודה איז בשמחה דאס איז חג החגים א ענין פון שמחה אויפהייבן זיך אין א העכערער אופן טראכטן העכערע עניינים נישט ליגן אין די נידריגע זאכן אפילו מפלפל זיין ווי אזוי איך קען פארריכטן די נידריגע זאכן מען דערציילט אז ס'איז געווען א תלמיד פון בעל שם האט דער גרויסער רבי יונה אסלער דאכט זיך איז געווען א מעשה וואס דער דער תלמיד ער איז אמאל געווען אין א שטעטל וואס דארטן איידער ער איז געווארן א חסיד איז ער געווען א תושב אין דעם שטעטל און ער איז געקומען דארטן וויזיטן נאכאמאל דעם שטעטל. איז דער געקומען דארט האט ער געפונען די חברים די אלטע חברים זיינע ווי זיי פראווען סיגופים און זיי פאסטן און עס גיבן און און על דרך זה עבודת השם מתוך יסורים האט ער געזאגט רב יונה צו זיי איך וועל אייך דערציילן א מעשה אמאל איז געווען א ראש העיר א מעיאר אין א שטאט

אלטע קליידער, שיך, אלטע שיך און אלטע קליידער און על דרך זה זאכן וואס באלאנגען נישט אין א אפיס פון א מעיאר. פרעגט ער ביי אים וואס איז דאס, זאגט ער אזוי אז אין שטאט האט מען געדארפט האבן געלט אויף צו מאכן פיקסן עניינים אין שטאט, מאכן א ראוד, על דרך זה האט מען זיך מיישב געווען אז יעדער איינער פון אנשי העיר דארף משתתף זיין א סכום פון לדוגמא הונדערט רובל, און טאמער ער גיבט נישט דער געלט האט מען גענומען א משכון ביי אים, אזוי ווי דא דער בחור וואס קומט נישט אויף שבת אין די צו חסידות איז לאחרונה איינגעפירט אז מען די בחור דארף געבן א משכון, לאמיר האפן אז נאך י"ט כסלו וועט מען נישט דארפן אנקומען צו די מיטלען. על כל פנים ער האט גענומען א משכון און די משכון איז געווען פון א שיך פון אזעלכע זאכן, האט ער אים געזאגט וואס טוסט דו טוסט נישט גוט, ס'דא אין שטאט איז דא רייכע מענטשן איז דא ארעמע מענטשן, נעם פון די רייכע מענטשן יעדער איינער זאל געבן טויזנט רובל לאז אפ די ארעמע מענטשן לנפשם, על דרך זה האט ער זיי געזאגט. ס'דא אין א גוף רייכע איברים, מיר האבן מחשבה, א איד האט בכח טראכטן א ווארט חסידות, מ'קען ליגן אין א ענין אין חסידות, מ'קען לערנען א טיפער ענין אין נגלה, און מ'קען א גאנצע טאג ארום גיין טראכטן וואס וועט זיין מיט מיר, איך האב די עבירה, יענע עבירה, די מחשבה זרה באדערט מיר, און דא איז אזוי, און איך בין נישט שייך צו גארנישט, און וואס וועט זיין פון מיר. איז אנשטאט גיין מיט די ארעמע איברים דארף מען זיך נעמען איז י"ט כסלו האט מגלה געווען אז מיר האבן בכח זיך נעמען מיט די רייכע איברים וואס מיר האבן אז ס'איז דא חסידות ברוך השם וואס איז מסביר אזעלכע טיפע עניינים אין אין וואס א נשמה איז וואס מצוות זענען וואס א איד איז און מיט מושכלות און מען קען האבן א געשמאק אין דעם יעדע זאך איז דער עיקר דער תענוג. תענוג איז מעורר דעם רצון. אין חסידות איז דא א פלפול, ס'איז דא אמאל וואס רצון איז העכער ווי תענוג. איז דא אין א שיחה פון פריערדיגע רעבן, זאגט ער אז אז אז דא למטה אין כוחות הנפש איז דא א שקלא וטריא וואס איז העכער אמאל תענוג און אמאל רצון. למעלה ווייסן מיר אז עתיק איז העכער ווי אריך. עתיק איז תענוג און אריך איז רצון ווייסן מיר, דארט ווייסט מען קלאר. על כל פנים. בפשטות, תענוג, כ'האב א, עס איז געווען אמאל א פארברענגען, געדענק איך שמחת בית השואבה, דארטן איז ר' מאיר פרץ מוטשקין פארבראכט, האט ער געזאגט, א מענטש איז א מוגבל, יעדע מענטש איז א מוגבל, איז בשעת א מענטש האט כח א תענוג, געשמאק. אז מ'וועט אריינלייגן דעם געשמאק אין לערנען, אין דאווענען, אין אידישקייט, במילא וועט מען שוין נישט האבן קיין געשמאק אין אנדערע ענינים, א מענטש איז מוגבל. ס'איז דא בחורים, ס'איז דא אידן, לאו דווקא בחורים, וואס מ'האט די געשמאק אין אנדערע ענינים, אבער דער עצה ווי אזוי צו פארריכטן איז נישט מ'זאל מתלבש זיין אין דעם עצם ענין און טראכטן ווי אזוי ארויסקריכן פון דעם, מ'דארף מגלה זיין דעם תענוג, יעדע זאך איז דא תענוג. אז מען לערנט א מאמר, די מאמר בעצם האט א תענוג, ס'דא בחור וואס זאגט מיר ער לערנט א שטיקל גמרא, ער פילט נישט קיין געשמאק אין דעם, דער אמת איז אז יעדע זאך האט תענוג, און די תענוג פון שכל איז דאך העכער ווי תענוג פון מידות טובות, א מענטש האט א תענוג מידות טובות, האט ער א געשמאק, תענוג פון שכל איז העכער ווי תענוג מידות טובות, און תענוג פון שכל אלוקי איז נאך העכער, ווי פארהאן אין אריסטוטל'ס ספרים אז די נידריגסטע סברה, אין חכמת אלוקות, וואס ביי עם איז געווען חכמת אלוקות, וואס אריסטו האט פארשטאנען אלוקות, איז זאגט ער אז די נידריגסטע סברה אין חכמת אלוקות איז העכער פאר די העכסטע סברה אין אנדערע חכמות. ווער רעדט נאך חכמת התורה, חכמת החסידות, חכמת הקבלה.

די כח התענוג מיר דארפן משעבד זיין אין עבודת השם, דארף מען זען, מגלה זיין, מען דארף הארעווען אויף יסודו ועיקרו של דבר. די חיסרון ביי אונז איז אז מען נוצט נישט דעם כח התענוג אין אלוקות, איז יעמאלט, אז מען נוצט נישט אין תורה דעם כח התענוג, איז אוודאי איז א בחור האט דעם געשמאק אין אזא ענין, אזא ענין, יעדער, נישט א בחור, יעדער איינער האט אזא געשמאק אין אזא ענין, פארוואס? מען זעט במוחש אז מען האט א תענוג אין א זאך בשעת מעשה פארלירט זיך די געשמאק אין נידריגן, חסידות איז מסביר, בכדי צו זיין מואס ברע דארף מען רצון, תענוג טוט אויף אז מען כאפט זיך אויף א העכערע תענוג פילט מען אז די נידריגע תענוג איז גארנישט, עס זאל זיין אזוי, אבער על כל פנים איז וואס איז די עבודה? מיר שטייען איצט אין י"ט כסלו, מיר ווייסן אלע, ביי חסידים זיצט ביי חסידיש פארברענגען אז מען דארף ווערן אנדערש, דארף ווערן חסידים, און ס'איז א זמן פון ראש השנה אויף חסידות, א גילוי אלוקות וואס ווערט נתגלה יעדע וואך. וואס איז די עצה פאר אונז? די עצה פאר אונז איז, מ'דארף א מאל לערנען דעם מאמר, נאכאמאל דעם מאמר, ביז מ'האט דעם געשמאק אין דעם מאמר. אז דו האסט דעם געשמאק אין דעם מאמר, במילא וועסטו דאך שוין נישט וועלן אנדערע עניינים, ס'איז נישטא קיין אנדערע עצה. דער כח, א מענטש איז מוגבל, א מענטש איז באגרעניצט, ער וועט נוצן דעם כח התענוג,

י"ט כסלו איז א טאג וואס איז ווי איין מאל א יאר, י"ט כסלו, מען דערציילט אויפן רעבן אז ס'איז געווען בשעת דער רבי איז נאך געווען א אינגל איז האט זיך דער רבי קיינמאל נישט פארנומען אין עסקנות ציבורית דער רבי איז געזעסן און געלערנט אגאנצן טאג אגאנצע נאכט דאס וואס דער רבי האט געטון. דא א סיפור אז ר' ניסן איז אמאל געקומען געוואלט קלייבן געלט פאר תומכי תמימים איז געקומען קיין יעקאטרינאסלאוו אקעי האט ער געבעטן דעם רעבן אז ער זאל גיין מיט אים צו גבירים אין שטאט פאר דער כבוד פון בן הרב וועט מען וועט מען געבן געלט פאר תומכי תמימים. איז דער אנדער זוהן לייבל איז טאקע געגאנגען מיטן מיטן דער ברודער פון רעבן איז געגאנגען מיט מיט מיט מיט רב ניסן און האט געשאפט געלט ביי גבירים אבער דער רבי האט געזאגט ער האט נישט קיין צייט פאר דעם ער וועט אים געבן א בריוו צו איינעם פון די גבירים איז האט רב ניסן דערציילט אז ער מיט דעם בריוו איז ער געגאנגען צו יענעם גביר האט ער געמאכט מער געלט וואס ער מיט דער לייבל איז געגאנגען ארום מיט די גבירים מיט דעם בריוו האט ער געמאכט מער על כל פנים דער רבי איז געווען עסקן ציבורי איז נישט געווען ביי אים אין א. אבער איין מאל א יאר נאך אלס קינד פאר בר מצוה, דער רבי איז נאך געווען א קינד אין חדר, איז אזוי פלעגט מען צוזאמען קלייבן געלט אויף צו מאכן סעודת י"ט כסלו, איז דער רבי ארום געגאנגען און געווען דער ראש פון דעם ועד וואס קלייבט צוזאמען געלט און קויפן די משקה און די פארבייסן און דער רבי איז ארויס פון זיינע גדרים איז געווען איין מאל א יאר.

מורא'דיגע רצינות הפנים, דער רבי האט אמאל מסביר געווען אז דאס וואס שטייט אלע כוונות פון כתבי האריזל דארף מען טון פאר עשיית המצוה, בשעת עשיית המצוה איז דאך דארף מען זיין פארנומען מיט די מצוה, איז די שמחה שוין דער רבי האט אליין מסביר געווען, ער האט נישט געזאגט עפעס בנוגע צו זיך, ער האט גערעדט לגבי דעם ענין, בשעת מען טוט די מצוה איז מען פארנומען מיט די מצוה, האט מען געזען במוחש אויפן רעבן בשעת תפילה בשעת דער מפטיר אין בכיות נוראות. ביי תפילת חנה און און שפעטער ביי די פסוקים און אבער די אמירת הברכות מיט תקיעת שופר איז והאי טוט א מצוה ווי נישטא קיין כוונה נישטא א צוותא וחיבור מיטן אייבערשטן און ביים רעבן איז געווען זמנים וואס מען האט געזען התגלות לפי ערך ביים רעבן האט מען געזען איז געווען בשעת תקיעות שמחת תורה פאר הקפות די ערשטע פארברענגען. אלעמאל געווען מורא'דיגע גילויים, די וועג ווי דער רבי האט גערעדט מיט די פאלק, און אויך יו ט כסלו'דיגע פאר יו ט כסלו ביים רעבן איז געווען, על כל פנים מיר שטייען איצטער איינמאל א יאר וואס מיר זיצן אידן זיצן צוזאמען, מ'דארף עס אויסנוצן בשלימות. בשלימות מיינט אז די התעוררות וואס איז דא אין דעם פארברענגען יו ט כסלו אז דאס אור וחיות נפשינו ניתן לנו אז ס'איז אונזער נפש אונזער אור וחיות חסידות דאס איז אונזער לעבן דאס איז אונזער אמת'ער חיות ס'איז געווען א איד האט ער געהייסן לייבע שיינין האט ער געשריבן ער איז געווען א גרויסער עובד און א איד גאר א געהויבענער איד. א עובד גאר א, איינער פון די גרעסטע חשובסטע תמימים, האט ער געשריבן, אז ווען די נאציס ימח שמם זענען אריינגעקומען אין ריגע, און געקומען אין די שטאט וואס ער איז געווען דארטן אין דאקשיץ, האט שוין געווען, איז געווען אין די צייט פון די נאציס, מען האט געהאלטן יעדן טאג אויסהרג'ענען אלע אידן. דאס איז געווען ת ש צי תש א, ווער געדענקט נישט די יענע יארן וואס די ימח שמם זענען שוין געווען דארטן ביי אים אין שטעטל, און ער איז געווען אין געטא, האט ער געשריבן א בריוו צו יוחנן גארדאן, איז געווען א חבר יוחנן, דער אייבישטער זאל העלפן אז מען זאל האבן א שמחת יו ט כסלו, דערפילן אביסל, זיין מרגיש זיין אביסל, וואס האט זיך א איד געוואונטשן אין אזא זמן, שטעלט זיך פאר מען האט שוין געוואוסט וואס טוט זיך, און וואס איז געווען זיין לעבן, אז דעם יו ט כסלו זאל מען מרגיש זיין עפעס אור, מיר זיצן איצט ביים פארברענגען יו ט כסלו אזוי ווי עס וואלט געווען ראש חודש, אז עס וואלט געווען סתם א ראש חודש און סתם א יו ט כסלו איז א זמן ראש השנה פאר חסידות. ס'איז געווען אמאל, עס איז געווען דער דער דער יאשע בער בריסק אה דער דער ווי הייסט ער סולובייטשיק האט ער פארבראכט אמאל יו ט כסלו אין באסטן מיט אפאר בחורים א גאנצע מעשה האט ער דערציילט, ארום ראש השנה האט ער דערציילט אז ער האט געהאט א מלמד ווען ער איז געווען אין חסלאוויטש איז געווען א מלמד א ליבאוויטשער א חבד חסיד און אז ס'איז געקומען א טאג פאר יו ט כסלו פאר ראש השנה ערב ראש השנה, א טאג פאר ראש השנה, האבן די תלמידים געווען, קליינע קינדער האבן זיי געזען אויפן מלמד אז ער איז עפעס מיט א מורא'דיגער התרגשות, א פרייליכקייט און א התרגשות, האבן זיי נישט פארשטאנען, האבן זיי אים געפרעגט, זאגט ער, און ער איז געווען אזוי אין א פרייליכע מוט און א התרגשות און א התפעלות, איר ווייסט וואס ס'גייט זיין מארגן ביינאכט? מען גייט מאכן דעם אייבערשטן פאר א מלך, מען גייט לייגן א קרוין אויפן אייבערשטן, און ווער גייט עס טון? יאנקל דער שניידער און חיים דער שוסטער. ראש השנה איז א זמן, היינט איז ראש השנה, מען דארף טראכטן ביי זיך ראש השנה, אזוי ווי ס'איז דא ראש השנה אין נגלה דתורה, ראש השנה על פי תורה, ראש השנה איז היינט, ראש השנה דרך החסידות, מ'קען ווערן חסידים און מ'קען, ס'איז א זמן, וואס מען קען זיך בייטן אויב מען וויל, אויב מען וויל ווערן אזוי ווי חסידות וויל, מה שהיה היה, וואס איז געווען איז געווען, מכאן ולהבא איז א נייע פרשה, איז א נייע סדרה, איז אז מען זיצט ביי א פארברענגען דארף מען טראכטן וועגן דעם אז מיר ווילן טאקע מיט אן אמת זיך בייטן, נישט דער פשט מען זיצט ביי א פארברענגען סתם אזוי, מען זיצט י"ט כסלו אידן זיצן צוזאמען פרייט זיך מיט די גאולה בי"ט כסלו, און אט די אלע עניינים וואס מען רעדט איצטערט, און וואס אנדערע רעדן, וואס דער יעדער איינער ווייס, אין א פנימיות, און טאקע אז נאך און נאך י"ט כסלו זאל זיין דער לימוד החסידות אין א אנדערע אופן, אז מען שטייט אויף אינדערפרי זאל מען נישט דארפן וועקן, רבי ניסן עליו השלום האט געזאגט, האט אמאל פארבראכט ער געזאגט, אז וואס הייסט א וואך אינדערפרי, על דרך האט ער געזאגט, האט ער געמאנט ביי די בחורים, שטעלט זיך פאר,

שטעלט זיך פאר א בחור וואס האט נישט געזען זיין טאטע זיינעם שוין צען יאר דעם קינד איז איז מען דערציילט אים שיקט מען א טעלעגראם אז אינדערפרי ס'עט קומען צו די טרעין סטעישאן איז דער זון קומט אן דער טאטע האט שוין א גאנצע נאכט נישט קענען שלאפן פון שמחה ער האט שלאפן ער האט זיך אויפכאפן קיינער דארף אים נישט וועקן עס וועט קומען דער זמן ער דארף א בחור שטייט אויף אינדערפרי איז די זעלבע זאך ער כאפט זיך אויף פון שלאף, האט צען יאר נישט געזען דעם טאטן, אט אזוי דארפסטו גיין צו לערנען חסידות, צען יאר נישט געזען דעם טאטן, צו דער טאטע זענען מיט זון, זון נישט געזען דעם טאטן, די זעלבע זאך, בשעת מען שטייט אויף אינדערפרי דארף מען אויפשטיין מיט א פרישקייט, מיט א חיות, טאמער עס פעלט די פרישקייט, איז נישט דער פשט ס'פעלט פרישקייט, פעלט די גאנצע מהות. א בחור קומט אריין לערנען חסידות מיט קבלת עול, קבלת עול האט ער, ער וועט האבן שכר, מ'עט אים געבן גרויסן גן עדן, ער האט זיך געבראכן און אף על פי כן האט ער געלערנט חסידות, אבער ס'איז נישט דאס, דאס איז א תירוץ, גוט דאס איז א לימוד זכות, אבער דער אופן פון לימוד החסידות איז. א שטונד אינדערפרי, מען גיט דיר נאר א וועק אפי' איין מאל, אדער אפילו אן וועקן, דארפסט זיך אויפכאפן, אוי איך קען אויפשטיין אינדערפרי לערנען וועגן אצילות, וועגן א"ק וועגן אור אין סוף, וואס האב איך צו שלאפן, וואס איז דער גאנצע עולם הזה ווערט, ס'איז גארנישט, א שמאטקע, איך בין געווען א אינגל, איז דארטן געווען א איד האט ער געהייסן שמוטקין, יודל שמוטקין, ישראל שמוטקין, זיין טאטע שליח, העד שליח, ועוד, זיין טאטע יודל שמאטקין און מיר האבן געלעבט, איך האב געלעבט, מיין טאטע איז געווארן נישט געלעבט בארץ און חתונה, מיר האבן געלעבט אין אין אין רחוב רש"י אין תל אביב, דארט האט ער אויכעט געוואוינט, מיר האבן געדאווענט צוזאמען אין א סאכאטשאווער שטיבל, ער איז געווען באקאנט מיין טאטן איז על כל פנים בשעת איך בין געווען א יונגל עלף יאר אלט, איז זעמיר געפארן האבן מיר אוועק געמופט אין א שטעטל, דארט איז נישט געווען קיין חינוך פאר חינוך פאר פרומע א פרומע חינוך, זאגט ער דעם טאטן גוט.

דער חוואי ס'איז אמאל געווען דער צמח צדק איז געזעסן ביי זיך און האט אנגעהויבן לאכן. צמח צדק האט געלאכט, ער האט געשמייכלט און שפעטער האט ער נאכאמאל געלאכט. איז דא א ספר וואס הייסט אסיפת זקנים אויף מסכת ראש השנה, עס איז געדרוקט אין פוילן תרפ"ח, ברענגט ער אזא מעשה, ער ברענגט די מעשה צמח צדק, וואס איז געווען די מעשה וואס צמח צדק האט געלאכט, איז איין טייל פון די מעשה האב איך געהערט אמאל פון רבי שלמה חיים'ן, אבער די אנדערע טייל פון די מעשה האב איך קיינמאל נישט געהערט, די איין טייל פון די מעשה האב איך געהערט, די מעשה איז אזוי, ס'איז געווען אמאל דער צאר אין רוסלאנד האט געטשעקט די סאלדאטן זיינע, און ער האט עפעס איז געווען א סאלדזשער, און דער צאר איז אים שטארק געפעלן געווארן דער וועג ווי ער שטייט, על כל פנים האט אים צוגערופן צו זיך אה, נישט נוגע די פרטים, לפועל האט ער אויסגעפונען אז דער סאלדאט איז א איד, האט אים דער צאר געזאגט אז אויב ער וועט זיך שמד'ן, רחמנא ליצלן, וועט ער דער קיסר זיין זיין פאטער, דער טאטע, און די קיסרינע זיין די מאמע, און זיי'לן אים ביידע ברענגען צום שמדן זיך זיי'לן זיין די און ער האט גארנישט געענטפערט און ער איז געגאנגען אזוי מען האט אים געשיקט אין א סקול וואס דארט האט מען זיך געלערנט ווי בני מלכים א קינד פון קיסר, און ער האט זיך דארט געלערנט א משך זמן, אז ס'איז דורך געגאנגען א משך זמן, איז מען געקומען לפועל ממש צו דעם טאג וואס מען דארף נעמען דעם חברה'מאן און מען דארף זיך שמד'ן, די נאכט איידער ס'איז געדארפט זיין אט די מעשה האט זיך אים גע'חלומ'ט, אז ער זעהט א תניא און ער לערנט פרק י"ט אין תניא אז א איד אפילו קל שבקלים איז גרייט זיך מוסר נפש זיין פאר דעם אייבערשטן.

שויטה אך דורך עשה לפועל אז ער איז געקומען אין בית דין של מעלה איז דער האבן זיי גע'פסק'נט אז דער מענטש דער וועט אריין גיין גן עדן ווי אזוי אז ס'וועט זיין א כת פון מלאכים פון איין זייט און א אנדערע כת פון די אנדערע זייט

פרק י"ט אין תניא צו האבן גע'חלומ'ט, איז דער אלטער רבי שטייט א מעשה אז דער אלטער רבי אליין זאל שטיין און א מעשה דער אלטער רבי אליין זאל שטיין און טאנצן אונטערטאנצן ווען א איד קומט צו גיין אין גן עדן און דער אלטער רבי זאל מקבל פנים.

מען האט מתרגם געווען דעם תניא אויף ענגליש, איז ניסן מינדל אריין צום רבי'ן, ניסן מינדל אריין צום רבי'ן, און יעמאלט יענע זמן איז די ספוטניק, אמעריקע האט ארויס געשיקט א ספוטניק, א זאך ארום דרייען ארום כדור הארץ, און די גאנצע וועלט איז אמאל געטומלט, אזא געשעפט ארום א כוכב זאל דרייען ארום מען, האט דער רבי געזאגט ניסן מינדל אז מען האט זיך געדארפט מער טומלען אז די תניא האט זיך געדרוקט אויף ענגליש,

אין אנדערע ווערטער, אז ס'קומט אזא יום טוב ווי י"ט כסלו, דארף מען זיך מתחזק זיין אין דעם ענין פון תניא, וואס דאס איז אויסער דעם ביטול וואס מ'האט חסידות און מגלה האט דער אלטער רבי אויפגעטון אין דעם תניא דער ספר האט ער מיוסד מסביר צו זיין ווי אזוי באופן פנימי די כוחות הנפש ווי אזוי א מענטש קבלה האט אויפגעטון אז דער אייבישטער איז בציור אדם, געמאכט פונעם אייבישטן א מענטש, פרצוף דעם, פרצוף דעם, חסידות האט אויפגעטון אז א מענטש זאל זיין אלוקות. קבלה האט אויפגעטון אלוקות אין א מענטש, חסידות דער אלטער רבי האט אויפגעטון תניא ווי א מענטש קען זיין אלוקות, און בשעת אז מען האלט איצטער אזא יום טוב ווי י"ט כסלו, און דער ענין וואס תניא האט אויפגעטון אז דער אופן אז דער עיקר אז די מאמרים וואס מען לערנט איצטער אין סמך ו' איז דאס איז די נקודה פון די מאמרים, ס'איז נישט גענוג ער זאגט מעשה המצוות איז ממשיך עצמות, גוט, מעשה המצוות, שפעטער זאגט ער ס'איז דא דער ענין פון קבלת עול, רעותא דליבא, אזא דרגה אין אהבה, אזא דרגה אין אהבה,

דאס איז די יסוד התניא, אז ס'איז דא א מציאות וואס ער קען זיך אפטייטשן אלס נפש האדם, איז דאס איז א ענין פון קליפה, נפש, נישט דווקא רע, אזוי ר' שלמה'ל פלעגט איבער זאגן פון אלטע חסידים, אז דאס איז די טייטש אין תניא, אין פרק א' פון תניא הייבט ער אן זאגן וואס נפש קליפה טייטשט נישט אויף די רע, ער מחיה דעם גוף, ער איז א איך, א אייגענע מציאות. מען פרעגט ביי א מענטש וואס איז ער, זאגט ער, ער איז ראובן אדער שמעון, וואס הייסט ער איז ראובן אדער שמעון? עס הייסט אז ס'איז דא עפעס א מציאות. פרק ב' רעדט דער אלטער רבי דעם עצם פון נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. ס'איז געווען אין אטוואצק, רבי משה פנחס כ"ץ האט דערציילט, אז ס'איז געקומען א פראפעסאר האט ער געהייסן פראפעסאר חבקין, ער איז געווען א פראפעסאר אין ענגלאנד און ער איז געווען א איש מפורסם אין יענע זמנים, ער איז געקומען אין אטוואצק אין ישיבה האט ער זיך צוגעהערט צו די שיעורים וואס עס איז געווען דארט אין ישיבה, מ'האט געהערט שיעורים אין נגלה, שיעורים אין חסידות. א שיעור אין תניא, בשעת ער איז אוועק געגאנגען האט ער אנגעשריבן אויף א פאפיר וואס איז געווען אין משרד פון די ישיבה, די אורחים די געסט שרייבן ארויף וואס זיי די התרשמות וואס זיי האט ער געשריבן, ער איז געווען א גרויסער מענטש אין יענע זמנים, ס'איז דא א קרן וואס ער האט געמאכט אז ער העלפט די מוסדות, איינער פון די גדולים אין יענע זמן האט ער געהייסן פראפעסאר חבקין, ער איז נישט געווען קיין פרומער איד, אבער ער האט געהאט א שייכות, האט ער אריינגעשריבן אין דער משרד, נבהלתי לשמוע כי יש בי חלק אלוקה ממעל ממש. ער האט געהערט א שיעור אין תניא, האט ער אריינגעשריבן נבהלתי לשמוע, איך בין א גרויסער א פראפעסאר, איך בין א גרויסער מענטש, ער איז נשתומם געווארן, ער איז ארויס פון די כלים, וואס? נבהלתי לשמוע אז איך האב א נשמה. אין דער צווייטער פרק אין תניא איז די אלטע רבי זאגט אז ס'איז דא דער מהות פון א אידן, שפעטער איז די אלטע רבי איז מסביר וואס איז די כוחות פון נפש האלוקית, כוחות נפש הבהמית.

אבער דארטן אין דעם איז וואס איז די הבנה? וואס שטייט אין די מיימר? אז דער ענין פון בן איז לכאורה בן העכער פון בן קען נישט זיין שייכות צום אב, אבער מיר האבן א כלל אין חסידות אז וואס מיינט העכער און נידעריגער אין נפש האדם איז וויפיל ער גיט אן ארט פאר זולת איז נידריגער און וואס עס הערט זיך העכער איז העכער.

מען רעדט דאס אין א, דער רבי רעדט א אנדערע ענין לגמרי, וואס מאנט מען פון א אידן, נישט ביטול, אוודאי ביטול, אבער מען מאנט נאך עפעס, אז דיין מציאות זאל זיין מתאים מיטן טאטן, דו זאלסט שטימען מיטן טאטן, שכל הבן, ווי אזוי פארשטייט א בן, ווי דער פאטער פארשטייט. זאגט דער רבי אין די מאמר ומקנה רב פון תרס"ו, די מעלה פון תורה לגבי מצוות איז, תורה א בן זיין רצון ווי די רצון האב, זיין שכל ווי די שכל האב, מען מאנט פון אונז אין תומכי תמימים, נישט נאר מיר זאלן זיין בטל צום רעבן אזוי ווי די שלוחים, די שלוחים פון רעבן וואס די רבי שיקט שלוחים אין א פרט זענען זיי העכער פון אונז פון די בחורים פארוואס זייער שייכות צום רעבן איז אזוי ווי א עבד צו א אדון, וואס איז דער שייכות זייערע צום רעבן איז צו דעם עצם אדון, אבער ביי אונז אין תומכי תמימים די בחורים מאנט דער רבי אז אונזער שכל זאל פארשטיין דעם שכל פון אלוקות. שכל פון רעבן, ליקוטי שיחות, מאמרים, אונזער השקפה, אונזער מציאות אלס מציאות זאל אויכעט ווערן אלוקות. ביי א שליח וואס פארט אוועק וויל דער רבי אז ער דורך אים זאל ווערן דורכגעפירט דעם רבינ'ס רצון, און ס'איז אזוי, די שלוחים זענען אינגאנצן בטל צום רעבן. און זייער מציאות איז נישט קיין אייגענע מציאות פון זייערע, וואס טוען זיי? גארנישט! דער רבי טוט דורך זיי היינט האב איך געהאט א, געמאכט א טעלעפאן צו א אידן וואס איך האב אים געבעטן ער זאל ארויסהעלפן א שליח, יא, כן, ברור, בטח, אני הבטחתי, אני אעשה, אזוי, וואס איז די פשט? צו דער רבי, ס'איז נישט וואס איך האב געבעטן, ס'איז נישט די שליח, און ס'איז נישט יענער, איך האב געפילט בשעת מעשה, ס'רעדט זיך פון א גרויסע סכום געלט, פריערט האט ער דרייצן טויזענט, האבן מיר היינט געבעטן נאכאמאל דרייצן טויזענט, יא, אני בטח, הבטחתי, יעצט האב איך, זאגט ער, א גמ' אדער.

אה! און באדאנקט פאר די ברכות, איך האב אים געגעבן ברכות, האט ער מיר באדאנקט. איר פארשטייט, דאס איז שייכות פון עבד צו אדון. ביי אונז אין תומכי תמימים וויל דער רבי מיר האבן א שייכות, אונזער מציאות זאל זיין דורכגענומען, אז ביי אונז אונזער שכל זאל זיין ווי דער שכל הרב, איז דאס איז מצד וואס? ווייל דער ווי דער רבי איז מסביר די מאמר די מאמר מרגלא בפומיה איינע פון די מאמרים מצויינים פון רבי'ן מען קען נישט זאגן שמועה זו נאה שמועה זו אינה נאה אבער די מרגלא בפומיה איז איינע פון רבי'נס מאמרים מצויינים שפעטער אז מען רעדט דעם ענין פון עבד איז דא נאך עניינים טיפערע עניינים ווי דער רבי רעדט אויס אין די מאמרים פון שבועות'דיגע מאמרים אבער אין דעם חילוק פון בן מיט עבד וואס שטייט אין מאמר.

דער רבי גייט און פארציילט לשיטתם איז משה רבינו האט געפעלט די מעלה פון עבד פשוט, משה רבינו עבד נאמן, און דער רבי האט געווארט, איך האב אמאל געזאגט, דער רבי האט געזאגט אז סמך וו האב איך געלערנט, בחורים לערנען יעצט סמך וו.

וואס איז די פשט עצם? עצם מיינט עס איז נישט באפשריות באופן אחר, דאס איז די טייטש בעצם, די רצון עצמי, און דאס דארף מען דערוועקן, י"ט כסלו איז דער זמן אז מען לערנט די מאמרים דארף מען פארשטיין אז דאס איז די כוונה עליונה, אז ס'איז דא רצון פנימי ועצמי,

באלד באלד וועל איך קומען צו דעם אוי דער לילה גדול! ר' מלך לחיים לברכה צוויי יאר צוריק האט ער מיר געבעטען איך זאל זאגען איך זאל לערנען איך זאל זאגען נגלה לעצטע יאר האט ער מיר געגעבען אזא וואטש אפ וואס א גמרא!

פרעג איך אייך, וויל איך איר זאלט מאיר זיין עינינו, וואס מיינט רצון עצמי ופנימי, שלא לחפוץ שום דבר זולתו יתברך אין פועל ממש, נישט אין פילאזאפיע, לחיים ולברכה. ממש, ממש, פארברענגען דארף זיין ענינים אין א זוכה, א חסידיש פארברענגען דארף מען טון ענינים אין פועל ממש, פועל ממש, ביסט גערעכט, פועל ממש איז. אז יעדע ענין וואס מען טוט דארף מען הארעווען אז עס זאל זיין לשם שמים, יעדע ענין בכל דרכיך דעהו, און דורך דעם ענין אליינס, ס'איז דא אין ספר מסילת ישרים, אז ס'איז דא א סלקא דעתך און ליקוטי תורה דערמאנען אים איז ביי אונז א סלקא דעתך.

און וואס איז דברי רשות? דברי רשות, מען קען נישט מונען פון א אידן מער וויפיל מען קען, און מילא מונען צופיל קען מען נישט, איז דא עניינים וואס איז אין ביטווין, ווי מען זאגט אינצווישן, חסידות טייטשט אז די ענייני רשות וואס אויף דעם איז דא געזאגט דער ציווי בכל דרכיך דעהו, איז דאס א טיפערער ענין אין דירה בתחתונים. ס'איז דא עניינים וואס איז מצוה, דא עניינים פון איסור, און ווייטער איז דא עניינים פון רשות, איז דאס דיינע מעשים און אין דערויף ברענגסטו קדושה, קדש עצמך במותר לך, איז דערפאר איז דאס במותר לך, ווייל דורך דעם ווערט נתגלה א טיפערער דרגה אין אלוקות וואס ווערט נישט נתגלה דורך מצוות.

און ס'בלייבט עסן און טרינקען אין די רשות, און אז דו ברענגסט אריין א לשם שמים אין דעם איז דאס העכער ווי עשיית המצוות. ס'איז חסידות איז מגלה אוודאי אסאך טיפער. על כל פנים דאס איז נישט דער תוך פון דעם איגרת, די איגרת איז גאר א טיפע איגרת, כל עצמיותינו והתפשטות, עס איז דער רבי נשמתו עדן האט געשריבן א בריוו תרס"ב צו די בחורים תומכי תמימים, און היינט איז הונדערט יאר שפעטער איז עס אויכעט שייכות צו די ענינים, מען דארף נישט פארוואסערן א זאך.

א כל עצמיותינו אז עס זאל זיין די התפשטות ורצון פנימי ועצמי דארף מען נישט פארוואסערן וואס די טייטש פון רצון פנימי ועצמי קאן זיין איז ב פ מען קען עס יעדער איד האט א שייכות צו חסידות אבער עס איז דא דאס וואס דער רבי נשמתו עדן האט געמיינט מיט די ווערטער. דו ביסט א מלמד זכות אזוי ווי לוי יצחק בארדיטשובער אבער דער ווארט נאאאא איך בין נישט מסכים מיט דיר איך בין נישט מסכים קענסט זאגן וואס דו ווילסט